ברוך השם מסכת נזיר דף למד ב' עמוד א' די ערשטע שורה אויבן. זאגט די משנה, מי שנדר בנזיר, איינער האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות, ונשאל לחכם, נאכער איז ער געקומען פרעגן א חכם צי דאס לשון וואס ער האט געזאגט צי דאס איז א לשון פון קבלה בנזירות ואסרו, און ער האט אים גע'אסר'ט. דער חכם מאסרתי אז ס'איז א לשון פון נזירות, האט ער דאך גע'אסר'ט זיך אויף זיך, נאר ווייל ווייטער שטייט נשאל לחכם והתירו, אז דער חכם האט געזאגט אז ס'איז נישט קיין לשון פון נזירות, שטייט דא ס'לשון ואסרו, ער זאגט אז דאס איז א לשון פון נזירות. איז וואס איז געשען? מונה זאל ער ציילן משעה שנדר, פון דער צייט וואס ער האט געמאכט דעם נדר, וואס גייט מיר דא די משנה דערציילן, ס'איז דאך מיר א פשיטא, נאר די משנה גייט מיר דערציילן אז זיין דין, אז ווי וועט זיין אין דער צייט, איידער ער האט געפרעגט דעם חכם, האט ער געטרינקען וויין, ער האט געהאלטן אז ס'גארניט ניט, און נאכער זאגט דער חכם אז ס'יא עפעס, איז דאך זיי זאגן מיר אז ווען מ'טרינקט וויין דעמאלט ווען מ'איז א נזיר, ער האט געטאן טאקע אן עבירה, אבער דער טאג ווערט גערעכנט פאר א טאג פון נזירות. ווי איז נשאל לחכם והתירו, ער איז געקומען צו גיין צום חכם, זאגט דער חכם אז דאס לשון וואס ער האט געזאגט איז נישט קיין גוט לשון, ממילא איז אויף אים נישט חל געווען קיין נזירות. היתה לו בהמה מופרשת, און ער האט פריער, ער האט געמיינט ס'יא א לשון פון נזירות, האט ער געהאט פריער באשטימט א בהמה, געזאגט אז דיע בהמה זאל וועט זיין א חטאת, די עולה, די שלמים, ווען כ'וועל ענדיגן די נזירות, יעצט ווייזט זיך אויס אז ער איז בכלל נישט געוועזן קיין נזיר, איז דער דין תצא ותראה בעדר אז דיע בהמה איז חולין זי פאשעט זיך מיט די חולין גמורים ווייל די נזירות איז דאך אויף אים נישט חל געווען איז בכלל דא נישט דא אינגאנצן קיין הקדש טעות ביי הקדש טעות האבן מיר דאך געזאגט האבן די בית שמאי געלערנט אז ס'הקדש דער פאל וואס מ'האט געלערנט אין די משנה ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון, דער שווארצער אקס וואס וועט ארויסגיין פון מיין הויז דער ערשטער זאל זיין הקדש, דערווייל איז ארויסגעגאנגען א ווייסער, זאגן די בית שמאי אז ער האט געוואלט מקדיש זיין דעם ערשטן, ס'איז נישט קיין חילוק צו שווארץ צו ווייס צו רויט, נאר דעריבער האט ער געזאגט שחור ווייל ער האט געמיינט ס'וועט ארויסגיין שחור, דארטן זאגן עס די בית שמאי הקדש טעות הקדש, אבער דא אן דעם פאל, פארוואס האט ער געמאכט די בהמה פאר א קרבן? ווייל ער האט געמיינט ער איז א נזיר, ער איז נישט קיין נזיר איז עס נישט קיין קרבן. אמרו בית הלל לבית שמאי האבן די בית הלל געפרעגט צו די בית שמאי, אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות, איר זענט דאך מודה ביי דער זאך אז דאס הייסט הקדש טעות, און וואס איז דער דין פון דעם? שתצא ותרעה בעדר, און דאס בלייבט חולין, זעט איר אליין האלט איר דאך אז הקדש בטעות, לא הוי הקדש, אז אויב איר זאגט דא אז תצא ותרעה בעדר, זייטס אויך מודה ביי דעם פאל פון דער פריערדיגער משנה ביי שור שחור אז ס'איז נישט קיין הקדש. אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי געענטפערט, ניין, איך וויל אייך אויפווייזן אז הקדש טעות איז יא הקדש. אי אתם מודים, זענט איר דען נישט מודה? דער דין איז, ווען מען האט בהמות וואס זענען געבוירן געווארן דעם יאר, שטייט כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש, מען לאזט מען נעמט אריין אלע בהמות אין א איין ארט און מען מאכט א שמאלע טיר וואס דורך דער טיר קען ארויס גיין נאר איינציגווייז, און מען ציילט איינס צוויי אזוי ביז צען, די צענטע גיט מען מיט א רוט א צייכן און דאס איז מיט א רויטן און דאס איז קודש, דאס איז מעשר בהמה, מען גיט עס קיינעם נישט אוועק, נאר מען דארף אויב ס'איז נישט קיין בעל מום דארף מען עס מקריב זיין פאר מעשר. אי אתם מודים, זענט איר דען נישט מודה, במי שטעה, אז איינער האט געמאכט א טעות, וקרא ער האט גערופן לתשיעי די ניינטע האט ער גערופן עשירי, ממילא ער האט גערופן די ניינטע צען האט ער זיך געכאפט, אוי כ'האב נישט גערופן קיין ניין. האט ער יעצט גערופן ולעשירי די צענטע תשיעי ניין, ער האט גערופן די צענטע ניין האט ער גערופן ולאחד עשר עשירי די עלעפטע האט ער גערופן צען איז דארטן די דין שהוא מקודש אז אלע דריי זענען מקודש אז ס'איז זעט דאך אז הקדש איז חל בטעות אבער די קדושה פון אלע איז נישט גלייך. די ניינטע וואס ווערט גערופן צען איז דער דין תרעה עד שתסתאב, ביז עס באקומט א מום דעמאלט וועט מען עס אויסלעזן, די צענטע דאס איז מעשר, און די עלעפטע איז מען מקריב פאר שלמים. זעהט איר דאך פון דעם אויך אז הקדש בטעות איז הקדש. אמרו להם בית הלל, האבן די בית הלל געזאגט, לא השבט קידשו, נישט דאס ווערט געהייליגט דורך דעם טעות וואס די רוט איז אויף דעם אראפגעקומען, ניין, נישט ווייל מיט א טעות ווערט עס הייליג, ומה, לאמער זען, אילו טעה אויב ר'האט געמאכט א טעות, והניח את השבט, ר'האט אוועקגעלייגט די רוט על שמיני, ער האט גערופן די אכטע האט ער גערופן צען, ועל שנים עשׂר, אָדער די צװעלפֿטע האָט ער גערופֿן צען. שמא עשׂה כּלום, איז עס דען הײליק? איז דאָך דעמאָלט דער דין ס'איז נישט הײליק. זעסטו דאָך פֿון דעם אױך, אַז אַ טעות איז גאָרנישט, והא ראיה, אַז מע מאַכט אַ טעות אױף דער אַכטער, מע רופֿט עס צען, אַ טעות אױף דער צװעלפֿטער, מע רופֿט צען, איז גאָרנישט. אלא, װאָס איז דער טעם, בײַ דער נײַנטער מע רופֿט צען, צו דער עלפֿטער מע רופֿט צען? פֿאַר װאָס איז עס הײליק? דאס א גזירת הכתוב, פון דא קען איך נישט אפלערנען אויף אים מדין, כתוב, דער זעלבע פסוק שקידש העשירי וואס ער זאגט אז די צענטע איז הייליג, הוא קידש התשיעי, ער זאגט אז מען מאכט א טעות און מען רופט די ניינטע צען איז הייליג, ואת אחד עשר, און די זעלבע זאך אויב מען מאכט א טעות אויף דעם עלעפטן, איז עס הייליג איז נישט די טייטש עס איז הייליג ווייל הקדש בטעות איז הקדש ניין די קדושה איז ווייל עס איז א גזירת הכתוב אזוי ווי די פסוק זאגט די צענטע איז הייליג זאגט דער פסוק די וואס לעבן די צענטע די איז אויך הייליג. מיר וועלן לערנען יעצט תוספות, די תוספות איז ל"א עמוד א', דער צווייטער תוספות.

ונשאל לחכם, ער האט געפרעגט א חכם, לחכמים, להתיר לו נדרו, מען זאל אראפנעמען דעם נדר, איז אפילו לבית שמאי דאמרי אפילו די בית שמאי וואס זיי לערנען אין שאלה בהקדש, אין שאלה בנזירות, כדאמר בפרק הריני נזיר מן הגרוגרות, איז דאך אפילו הכי די משנה קאן גיין לויט די בית שמאי אויך, פארוואס? ווייל לבית שמאי צריך שיקבל הנזירות בלשון טוב וחשוב, לויט די בית שמאי אויכעט דארף דאך דאס לשון פון נזירות זיין א גוטע לשון שראוי לקבל בו נזירות, א לשון וואס דאס ווייזט אויף נזירות, אבל יש לשונות הרבה, עס איז אבער דא אסאך לשונות אויף כינויים, דלא הווה קבלה, וואס דא מיט דעם לשון קען מען נישט נעמען קיין נזירות, ואפילו בית שמאי מודים, די בית שמאי זענען אויך מודה, שאם קיבל בלשון גרוע, אז ער האט גענומען אזא לשון וואס איז נישט קיין גוטע לשון פון נזירות, דלא הווה נדר, עס איז נישט קיין נדר, ממילא, והשתא נשאל לחכם, איז דער מענטש געקומען צו גיין פרעגן דעם חכם, אם הלשון שקיבל עליו הווה לשון נזירות, צי דאס לשון איז א לשון פון נזירות, ממילא איז ער א נזיר, או לשון קבלה, צו א לשון פון קבלת נזירות, או לא, אדער צו נישט. ואסרו חכמים, האבן די חכמים גע'אסר'ט לומר צו זאגן, שלשון קבלה, אז דאס איז א לשון פון קבלה, הוא, ס'א לשון פון קבלה, ס'איז דא אזוי, ס'איז דא א לשון וואס דאס לשון איז א לשון נזיר, אזוי ווי מ'האט געהאט נזיח, פזיח, ס'איז דא אנדערע לשונות וואס אין דעם לשון ליגט גארנישט נישט קיין נזירות, נאר נאר א לשון קבלה איז עס, למשל ווען איינער זאגט אהא. איז אויב ס'איז געווען נזיר עובר לפניו איז דעמאלטס א לשון קבלה, קיין לשון נזירות איז עס סייווי נישט, אבער א לשון קבלה איז, מיט דעם וואס א צווייטער גייט דורך והוא עבר תחילה על נזירותו, איידער ער איז געגאנגען צום חכם האט ער עובר געוועזן אויף די נזירות, ששתה ביין, ער האט פריער געטרינקען וויין, מונה משעה שנדר, ציילט ער די נזירות פון דעם טאג וואס ער האט אויף זיך גענומען, וכל הימים שעבר בהם, די אלע טעג וואס האט אין זיי געטרינקען וויין, עולין לו לימי נזירותו, ווערט גערעכנט פאר די טעג פון נזירות, ולא קנסינן ליה, איך טו אים נישט קנס'ענען, לחזור ולמנות כימים שמנה, ער זאל נאכאמאל גיין ציילן אזוי ווי די טעג ער האט געציילט בעוד שהוא עובר על נזירותו, טו איך נישט אזוי זאגן. ועל כרחך מיירי בשעבר, מוז זיין דער פשט אין די משנה האט עובר געווען דאם לא כן, אז רעדט זיך ער האט נישט געטרינקען קיין וויין, פשיטא איז דאך א זיכערע זאך דמונה משעה שנדר, איז דאך מיר פשיטא וואס פאר א חידוש דערציילט מיר די משנה אז מונה משעה שנדר, אלא על כרחך אזוי איז מען גורס, פשטות דמתניתין משמע דקתני מונה משעה שנדר, מיינט די משנה צו זאגן

זיי האבן אים נישט גע'אסר'ט, אלא שאמרו לו שבלשון טוב קיבל עליו נזירות, זיי האבן אים נאר געזאגט אז ס'איז געווען לשון טוב. עמוד ב', תוספות, נשאל לחכם והתירו, כלומר שאמר לו, דער חכם האט צו אים געזאגט שאותה קבלה לאו יאמר שלא נדר בלשון טוב לקבל נזירות, די חכמים האבן געזאגט אז ס'איז נישט קיין לשון וואס נעמט אויף זיך נזירות, ונמצא שלא חל עליו נזירות אפילו רגע אחד, קומט אויס ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין נזיר, היתה לו בהמה מופרשת, האט געהאט שוין באשטימט א בהמה, שהפריש לנזירות ער האט באשטימט פאר די נזירות, קודם שנשאל לחכמים, איידער האט געפרעגט די חכמים, און יעצט זאגן דאך די חכמים אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין נזיר, תצא ותרעה בעדר זאל ארויסגיין זיך פאשען אין דער סטאדע בהמות מיט זיינע בהמות און חולין גמורין, דכיוון וויבאלד די נזירות לא חל עליה, די נזירות איז אויף אים נישט חל, אין כאן הקדש טעות כלל, גאר נישטא קיין הקדש טעות, ואפילו בית שמאי מודו, די בית שמאי זענען אויך דאס מודה, כאטש די בית שמאי זאגן די פריערדיגע משנה הקדש טעות איז הקדש, דדוקא כשאמר שור שחור שיצא ראשון יהא הקדש, דארטן ווען ער האט געזאגט דער שווארצער אקס וואס וועט ארויסגיין דער ערשטער פון מיין הויז זאל זיין הקדש, ויצא לבן נאכהער איז ארויסגעגאנגען דער ווייסער התם דארטן הלבן הקדש, זאגן די בית שמאי דער ווייסער איז הקדש למאן דאמר בגמרא לויט איין מאן דאמר, וואס איז דער טעם? ער האט דאך געזאגט שחור, משום שאין חושש, אים ארט נישט וועלכער אקס גייט ארויס פריער, ורוצה שיחול הקדש גם על הלבן, ער וויל די הקדש זאל חל זיין אויף דעם ערשטן, ס'איז אים נישט קיין חילוק צי דער ערשטער איז א שווארצער צי א ווייסער, ומה שהזכיר שחור פארוואס האט ער דערמאנט שור שחור שיצא ראשון, טעה האט געמאכט א טעות שסבר האט געמיינט ששחור יצא ראשון, ממילא איז דא דארט א סברה צו זאגן אז ער האט געמיינט בכל אופן זאל דער אקס זיין הקדש, אבל הכא שנזירות לא חלה עליו מעיקרא כלל, דא איז דאך גלייך מתחילה דאס לשון פון קבלת נזירות נישט געווען קיין לשון והבהמה לא הופרשה איז די בהמה נישט געווארן באשטימט אלא לצורך הנזירות אויב ער איז א נזיר דארף ער א בהמה וכאן הנזירות ליתא אז ס'איז נישט דא קיין נזירות הקדש נמי ליתא איז די הקדש אויך נישט דא וגרע זה דאס איז ערגער מהקדש טעות הלכך אפילו בית שמאי מודו, דעריבער זענען די בית שמאי אויך מודה דתצא ותרעה בעדר, פארוואס כיוון דנעקר הנדר לגמרי, אז דנעקר איז דאך געווארן אויסגעריסן אינגאנצן ווי מסגרת כיוון דאמר לקרבנות נזירותו, ער האט דאך געזאגט ער באשטימט דאס פאר די קרבנות פון זיין נזירות, והוא אינו נזיר און ער איז נישט קיין נזיר, לא אמר כלום, האט ער גארנישט נישט געזאגט, והוה דאס גלייך כאדם שאינו מחויב, א מענטש איז נישט מחויב צו ברענגען א קרבן חטאת, והיה סבור און ער האט געמיינט שהוא מחויב חטאת, ואמר דער מענטש האט געזאגט בהמה זו לחטאת שעלי, איז דעמאלט דער דין לא אמר כלום האט ער גארנישט נישט געזאגט אפילו לבית שמאי. אמרו להם בית הלל לבית שמאי האבן די בית הלל געפרעגט די בית שמאי אי אתם מודים בזה, זענט איר דען נישט מודה ביי דעם פאל ווען די חכמים האבן אים געזאגט ער איז קיינמאל נישט געווען קיין נזיר אז די בהמה תרעה בעדר שהרי הקדש טעות הוא ווייל ס'איז א הקדש טעות ותצא ותרעה בעדר איז די בהמה חול אלמא זעהן מיר דאך דהקדש בטעות לא הוה הקדש הקדש בטעות איז נישט קיין הקדש, וכי היכי דאתם מודים הכא, אזוי ווי איר זענט דא מודה אז דעמאלט אויב ווען נשאל לחכם והתירו איז אויב ר'האט געהאט א בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר, אודו לן נמי זייטס אויך אונז מודה בשור שחור דפליגיתו עלן ביי דעם שור שחור וואס ר'האט געזאגט שיצא מביתי ראשון און איז ארויסגעגאנגען א ווייסע וואס איר קריגט ואמריתו דהוה הקדש. ובית שמאי היו יכולים להשיב, די בית שמאי האט געקאנט לייכט ענטפערן אז דער דין איז נישט גלייך צו דעם דין פון שור שחור, דהכא גרע מהקדש טעות כדפרישית, ווי איך האב פריער געזאגט, פארוואס? ווייל ביי שור שחור זאגן מיר ער האט געוואלט מאכן א הקדש, וועלכער אקס גייט ארויס דער ערשטער, ס'איז אים נישט קיין חילוק וועלכער ס'גייט ארויס. ולא חשו להשיבם, זיי האבן נישט געוואלט זיי ענטפערן אמיתת החילוק, די ריכטיגקייט די חילוק פון דא ביז דארט, והשיבו זיי האבן גענטפערט לפי דבריהם, לויט די בית הלל שמדמים פלוגתייהו וואס זיי גלייכן צו אז ס'איז איין זאך, והשיבו להם האבן די בית שמאי גענטפערט, ממעשר בהמה דחל בטעות דחל בטעות והוה הקדש. וקצת קשה פרעגט תוספות א קשיא, וואס זאגן מיר דא אויף אז אויב ס'איז געווארן אז די חכמים זאגן אז די נדר פון נזירות איז נישט קיין נדר, כאטש ער האט שוין געהאט באשטימט בהמות, בלייבן די בהמות חול. מאי שנא וואס איז דאס אנדערש מאשה שהפר לה בעלה א פרוי וואס דער מאן האט איר פארשטערט דעם נדר דאמר לעיל פרק מי שאמר, אז זי האט געהאט באשטימט בהמות אם שלה היתה בהמה, אויב אירס איז געווען די בהמה, אויב ס'איז געווען חטאת תמות, והכא און דא יוצא בעדר אז די חטאת גייט אויך ארויס בעדר, יש לומר קען איך זאגן צוויי תירוצים, איין תירוץ קען איך זאגן דבעל מיגז גייז דער מאן טוט אפהאקן פין דער צייט ווען ער פארשטערט דעם נדר ווערט אויס נדר פין נזירות, אבער ביז יעצט איז יא געווען א נדר פין נזירות, איז שוין חל געווען אויף דעם א שם חטאת, נאר ברענגען קען איך עס נישט ברענגען ווייל זי האט זיך נישט משלים געווען די נזירות. ונהי נמי דמיעקר קא עקר אפילו מען וועט לערנען ווען דער מאן איז עוקר למפרע, מכל מקום הא אוקימנא, מען האט דאך אריינגעלערנט רבי אלעזר הקפר דארט גייט כרבי אלעזר הקפר וואס ער זאגט א נזיר איז א חוטא, ממילא איז עס גלייך ווי א מענטש דארף האבן א כפרה און ער קען נישט ברענגען כפרה לאחר שנתחייב רבי איך רוף עס אן אבל לרבנן נפקא לחולין לויט רבנן גייט עס ארויס לחולין ואפילו לרבי אלעזר נראה דלא דמי ס'איז נישט גלייך דהתם דארטן הנדר חל רגע אחד. בלא בלא חרטה וטעות דאס לשון איז דא זייער שווער תוספות זאגט דהתם הנדר חל רגע אחד בלא חרטה ופתח אבער נאכעלעך אל עובר שו ע עסקן בראשית בפשטות איז דאך א חילוק, דארט איז געווען א נדר און ביז דער הפרה, די הפרה האט עס אויסגעריסן אויף למפרע, און דא איז קיינמאל נישט געווען קיין נדר, וואלט געווען בעסער דער לשון, אמרו בית שמאי לבית הלל, אי אתם מודים, זענט איר דען נישט מודה, במי שקרא לעשירי תשיעי, ולתשיעי עשירי, ולאחד עשר עשירי, ששלשתן מקודשים, אז די ניינטע און די עלעפטע זענען אויך הייליג אזוי ווי די צענטע, דחל בטעות, אז הקדש איז חל בטעות ומינה נילף, פון דארט וויל איך אפלערנען דהקדש בטעות חל. והא דשלשתן מקודשין, פון וואנעט ווייס איך טאקע אז אלע דריי זענען הייליג? היינו טעמא, דאס איז דער טעם כדרשינן ווי מיר דרש'ענען בפרק בתרא דבכורות, מוכל מעשר בקר וצאן, כל שהוא עשירי או שקרא שם עשירי, דאס וואס איז די צענטע, אדער כ'האב עס גערופן צען, די צענטע איז הייליג ווייל ס'איז די צענטע, די ניינטע איז הייליג ווייל כ'האב עס גערופן צען, און די עלעפטע ווייל כ'האב עס גערופן צען. אבל שמיני וי"ב לא, ווען ער רופט די אכטע צען, די צוועלעפטע צען איז נישט הייליג. דאין המעשר מקדש אלא הסמוך לו. כ'לערן נאר אפ דאס וואס איז נאנט צו אים, די ניינטע און די עלעפטע. ומיהו, אין זה טעם הוא עיקר של בית שמאי, דער טעם פון די בית שמאי איז נישט ווייל איך טוה עס צוגלייכן צו מעשר, שהרי דחויה ראיה זו, מ'איז דאך מדחה די ראיה, דא אזוי זאג איך דאך איז דאך די טעם ווייל ס'איז גזירת הכתוב, אלא טעמא דבית שמאי, דער טעם פון בית שמאי כדמפורש בגמרא, דיש לומר איך קען זאגן דילפינן איך לערן אפ מתמורה, איינער האט פאר זיך געהאט א בהמה פון תמורה און ער האט געוואלט זאגן אז דאס זאל זיין תמורת עולה, ער האט געזאגט תמורת שלמים, בלייבט עס תמורת שלמים, איך לערן עס אפ פון א פסוק פון יהיה, אדער ער האט געוואלט זאגן פארוואס טאקע. ס'איז דאך נישט פיו ולבו שוים לכאורה, נאר מיר זאגן ווייל ער וויל מאכן תמורה איז אים נישט קיין חילוק, ער האט דאס געזאגט איז דאס ארט אים דאס נישט, איז די זעלבע סברא אויך בשור שחור ושור לבן, אז מיר זאגן ווייל ער וויל דאך מאכן הייליג דעם ערשטן איז אים נישט קיין חילוק צי דער שווארצער צי דער ווייסער, וואס האט ער געזאגט שווארצער ווייל ער האט געמיינט וועט ארויס דער שווארצער. אמרו להן, האבן די בית הלל גענטפערט צו די בית שמאי, לא השבט קדשו כלומר אין מתקדש איז די ניינטע און די עלעפטע ווערט נישט געהייליגט על ידי טעות ווייל ער האט געמאכט שהניח השבט וקרא לו שם מעשר, ווייל אויב איך זאל זאגן די טעם איז די טעות איז מקדיש, דמה אם הניח השבט על השמיני, וואס איז די חילוק צו ער לייגט אוועק דעם רוט אויפן אכטן או בשנים עשר לא עשה כלום? אויב דו זאגסט דער טעות איז מקדיש דארף דאך דא זיין די זעלבע דין, אלא ווייסטו פארוואס די ניינטע און די עלעפטע איז הייליג, דמשום טעות לא כלום, אלא גזירת הכתוב היא ולא משום טעות, דהא אינו מקדש אלא סמוך לו, איז גזירת הכתוב, די זעלבע גזירת הכתוב וואס זאגט אז די צענטע איז הייליג, זאגט די זעלבע גזירת הכתוב אז מען האט גערופן די ניינטע צען אדער די עלעפטע צען איז הייליג, ואין ללמוד משם לשאר הקדש, פון דארטן אפלערנען אויף אנדערע הקדש קען איך נישט. גמרא. פרעגט די גמרא, מני מתניתין? ווי ווער איז אונזער משנה? לא רבי יוסי ולא רבנן. אין דער ערשטן דין אין דער משנה שטייט אז איינער האט אויף זיך גענומען נזירות, און דערווייל האט ער געטרינקען וויין, און איז געקומען גיין צו א חכם פרעגן צו ער איז א נזיר צו נישט, ער האט געמיינט אז דאס לשון איז נישט קיין לשון נזירות, זאגן מיר, כאטש ער האט געטרינקען וויין, מונה משעה שנדר, אז דיע טעג וואס ער האט געטרינקען וויין ווערט גערעכנט פאר די טעג פון נזירות, ווי ווער איז די משנה? לא רבי יוסי ולא רבנן, נישט ווי רבי יוסי און נישט ווי די רבנן, דתניא מיר האבן געלערנט מי שנדר. איינער האט גענומען אויף זיך א נדר פון נזירות, ועבר על נזירותו, ער האט עובר געווען אויף דעם נזירות, האט געטרינקען וויין, נאכער קומט ער צו גיין, ער וויל גיין צו א חכם ער זאל אים מתיר זיין דעם נדר, אדער לויט זיין חשבון האט ער שוין גענדיגט די נזירות, קומט ער צו גיין מקריב זיין די קרבנות, איז דער דין, אין נזקקין לו, איך טוה זיך נישט פארנעמען מיט אים, אז ער זאל ווי מען זאגט שואל זיין אים, אדער ווי די קרבנות, איך האנדל נישט אונטער מיט אים, אלא אם כן נוהג בהן איסור, כימים שנהג בהן היתר. וויפיל טעג האט נוהג געווען היתר זאל ער יעצט פירן איסור. למשל ער האט אויף זיך גענומען נזירות הונדערט טעג, און זעכציג טעג האט ער געטרינקען וויין, קומט ער יעצט צו גיין און פערציג טעג האט ער נישט געטרינקען, יעצט וויל ער ברענגען א קרבן, זאג איך מצד הדין איז דאך דאס וואס מען טרינקט וויין איז נישט סותר די נזירות, נאר די חכמים טוהן אים קנס'ען אז אזויפיל טעג וויפיל ער האט געטרינקען וויין דארף ער נאך נוהג זיין נזירות, דארף ער נוהג זיין נזירות נאך זעכציג טעג. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, דיו שלושים יום, אין אזא פאל ווי ער האט גענומען נזירות פון הונדערט טעג, און זעכציג טעג האט ער געטרינקען וויין, און פערציג טעג נישט, איז גענוג כ'טו אים קנס'ענען ער זאל ציילן דרייסיג טעג, ס'איז א דרבנן'דיגע דין. ווי וועט אבער זיין אז ער האט אויף זיך גענומען א נזירות פון דרייסיג טעג, און ער האט געטרינקען וויין צוויי טאג צו פינף טאג, דעמאלט איז נישטא קיין שום מחלוקת, דעמאלטס רופט זיך אן בנזירות מועטת, האלטן אלע, וויפיל טעג ער האט געטרינקען וויין, אזויפיל טעג קנס'ט מען אים זאל ער ציילן. מיר וועלן לערנען מיט די גירסא ווי ס'איז גורס תוספות און ווי דער רא"ש איז גורס און דער מאירי איז אזוי גורס. אי רבנן, אויב דאס גייט ווי די רבנן, קשיא נזירות מרובה, לויט די רבנן איז שווער אפילו נזירות מרובה, ביי אונז ווייל זיי די רבנן לערנען דאך צו ער האט אויף זיך גענומען הונדערט טעג, צו ער האט גענומען אויף זיך דרייסיג טעג, איז שטענדיג דער זעלבער דין אז ער טוט מיט ער דארף די טעג איז ער סותר, און ביי אונז אין די משנה שטייט דאך אז מונה משעה שנדר. איז דערויף בין איך גורס דא אי רבנן קשיא נזירות מרובה, נזירות מרובה איז אויך שווער, אי רבי יוסי, אוודאי, לויט רבי יוסי, קשיא איז א קשיא נזירות מועטת אזוי איז גורס תוספות, טאקע ביי נזירות מרובה איז נישט קיין קשיא, איך קען זאגן אזוי אז ער האט אויף זיך גענומען נזירות הונדערט טעג און ער האט געטרינקען וויין זעכציג, איז דער משעה שנדר מיינט מען אחוץ די דרייסיג טעג, פון דעם רעדט מען ניט, אז אויב ער האט געטרינקען וויין נײַן און פֿופֿציק טעג, דארף ער משעה שנדר נאך די דרייסיג טעג. אבער דארטן נאר וואו עס איז נזירות מועטת, האלט דאך אויך רב יוסי אז די אלע טעג פאלן אוועק, און ביי אונז אין דער משנה ווייזט דאך אויס נישט אזוי,

איז איר רעדט נישט די משנה. ואיבעית תימא רבנן, כ'קען זאגן די משנה מיט די רבנן, לא תימא זאג נישט משעה שנזר, אז ער הייבט אן צו רעכענען פון דעם טאג וואס ער איז געווארן א נזיר, אז דיע טעג וואס ער האט געטרינקען וויין ווערן אריינגערעכנט, ניין, אלא אימא זאג כמשעה שנזר, אז דער פשט איז ער דארף רעכענען אזוי ווי יענע טעג, ס'רעכנט זיך נישט. אין דער משנה האט מען געלערנט נשאל לחכם והתירו, ער האט געפרעגט די חכמים און די חכמים האבן געזאגט בין נישט קיין נזיר, ווייל דאס לשון איז נישט געווען קיין לשון פון קבלות נזירות, איז אויב ער האט געהאט א בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר. איז די בהמה, כאָטש האָט ער געהאַט באַשטימט פֿאַר אַ חטאת, פֿאַר אַ עולה, פֿאַר אַ שלמים, ס'איז בטעות, בײַ דעם דין זענען די בית-שמאי אויכעט מודה. אמר רב יהודה, האָט רב יהודה געזאָגט מדבית-שמאי פֿון דעם דין וואָס די בית-שמאי זאָגן. אמר רב ירמיה, האָט רב ירמיה געזאָגט מדבית-שמאי פֿון דעם דין וואָס די בית-שמאי זאָגן. נשמע לדבית-הלל, וויל איך וויסן אַ דין לויט די בית-הלל. לאו אמרי בית שמאי האבן דען נישט געזאגט די בית שמאי הקדש בטעות? הוי הקדש, כאטש הקדש בטעות איז הקדש, דאך כיוון דאיגלאי מילתא דלאו שפיר נזר, ווייל עס ווייזט זיך ער איז בכלל נישט געוועזן קיין נזיר, תצא ותרעה בעדר, איז דיע בהמה איז אויכעט ווי מען זאגט חול. לבית הלל נמי לויט די בית הלל אויך אף על גב דאמרי כאטש די בית הלל זאגן תמורה בטעות הויא תמורה אזוי לערן איך דאך אפ פון פסוק והיה הוא ותמורתו יהיה קודש פון יהיה לערן איך אפ אפילו בטעות תמורה בטעות איז אויכעט א תמורה ס'איז הייליג הני מילי ווען איז דאס היכא דאיתיה לעיקר הקדש כ'האב געמאכט תמורה אויף א בהמה וואס איז הקדש, און יענע איז געבליבן עיקר הקדש, איז געבליבן הקדש. אבל היכא דמיתעקר עיקר הקדש. למשל, איינער האט געמאכט א נדר די בהמה זאל זיין א עולה, נאכער האט ער געמאכט תמורה, תמורה געמאכט, נאכדעם וואס ער האט געמאכט איז דאך די תמורה חל געווען, נאכער איז ער געגאנגען צו א חכם און מ'זאל אים מתיר זיין דעם ערשטן נדר, איז דארטן מיתעקר עיקר הקדש, איתעקר נמי תמורה, גייט אוועק פון דעם די קדושת תמורה, ס'איז דאך גלייך צו דעם דין. וואס מיר האבן דא געלערנט אין די משנה לויט די בית שמאי, וואס די בית שמאי זענען אויך מודה אז נשאל לחכם והתירו, און היתה לו בהמה מופרשת, תצא ותרעה בעדר. אמר מר אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי כולי, קיינמאל איז נישט פארהאנען אין גמרא דוכט זיך מיר ווען די גמרא ברענגט אראפ א פסקה פון א משנה זאל ווערן דערמאנט מיט דעם לשון אמר מר, ס'גייט דאך ארויף מפורש אין די משנה אז די בית שמאי האבן געפרעגט צו די בית הלל, זענט איר דען נישט מודה אז מ'האט געמאכט א טעות און מ'האט גערופן תשיעי עשירי און עשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי, אז ס'איז געווען בטעות אז ס'איז הייליג? איתמר מיר האבן געלערנט מעשר דאס וואס איז פארהאנען א דין ביי מעשר אז מען האט גערופן די ניינטע צען אדער די עלעפטע צען איז עס הייליג, ר' נחמן אמר זאגט ר' נחמן טעותו, דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען ער מאכט א טעות ולא כוונתו, ווי איז אבער ער האט געוויסט אז דאס איז די ניינטע און ער האט עס גערופן צען נאר בכוונה האט ער עס געטון, דעמאלט איז עס נישט הייליג. רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי, רב חסדא און רבה בר רב הונא זאגן אז טעותו איז עס מקדש, וכל שכן כוונתו, און אוודאי און אוודאי ווען ער האט געוויסט ס'איז ניין און ער האט עס גערופן צען איז עס זיכער אויך קודש. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רב נחמנ'ן, לדידך לויט דיר נאך, דאמרת וואס דו לערנסט טעותו, א ווען זאגן מיר אז מען רופט די ניינטע צען איז עס הייליג, דווקא ווען ס'איז געווען א טעות, ולא כוונתו, נישט ווען ער האט געהאט כוונה, דקאמרי בית שמאי לבית הלל ווען די בית שמאי האבן געפרעגט צו די בית הלל אי אתם מודים זענט איר דען נישט מודה שאילו קרא אויב ער האט גערופן לתשיעי צום ניינטן עשירי ולעשירי צום צענטן תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלשתן מקודשין אז אלע דריי זענען הייליג ואישתיקו בית הלל נישט די בית הלל האבן געשוויגן די בית הלל האבן עס דאך גענטפערט זיי האבן גענטפערט לא השבט קידשו, נאר די טייטש פון דעם ווארט ואישתיקו איז, זיי האבן גארנישט נישט געזאגט א סברה מיניה וביה, נאר זיי האבן געברענגט א ראיה פון א אנדערע ארט, א זייטיגע זאך, לימרו להון די בית הלל קענען דאך זאגן מה למעשר, מעשר איז אנדערש פון יעדן הקדש, שכן אינו קדוש בכוונה, ווייל ווי וועט זיין מיט א כוונה אויב ער האט געוויסט ס'איז ניין און ער האט געזאגט אז ס'איז צען איז עס נישט הייליג, מוז איך דאך זאגן אז מעשר איז אנדערש פון אלע הקדשות, אלע הקדשות ער וויל דאס זאל זיין הייליג, ער זאגט דאס זאל זיין עולה, דאס איז עולה.
פארוואס האבן זיי דאס נישט געזאגט? און ווען איך זעה זיי האבן דאס נישט געזאגט איז דאך פון דעם א ראיה אז ביי מעשר איז אויך דער דין אז בכוונה ווערט עס אויך געהייליגט. אמר רב שימי בר אשי, האט רב שימי בר אשי געזאגט, ס'איז נישט קיין ראיה, היינו טעמא דלא אמרי להו, דעריבער האבן די בית הלל דאס נישט געוואלט זאגן מה למעשר שכן אינו קדוש בכוונה, דקל וחומר הוא, די בית שמאי וואלטן דעמאלט געזאגט א קל וחומר אזוי, אז וואס זאגסטו ביי מעשר איז נישט קדוש בכוונה איז דאך א קל וחומר, גיב א קוק, מה דאך מעשר שאינו קדוש בכוונה, ווען ער האט א כוונה וויל ער עס נישט מקדש זיין, ווען ער האט א כוונה צו רופן דעם ניינטן זאגט ער צען, איז עס נישט הייליג, דאך קדוש בטעות זעה איך דאך א טעות האט א שטארקן כח צו מאכן הקדש, הקדש שקדוש בכוונה לא כל שכן, דעריבער האבן זיי דאס נישט געוואלט זאגן, אזוי האט בערך דאס געזאגט רב שימי, זאגט אבער רב שימי ולא היא אבער אין אמת'ן קיין קל וחומר קען איך נישט זאגן, פארקערט גאר, דהקדש בדעתא דמריה תלי הקדש איז אלעס אפהענגיג בדעתא דמריה, דער פסוק זאגט איש אשר יקדיש את ביתו, אז דארף זיין דעתו כוונתו, דעריבער זאגן מיר נאר מיט כוונה גוט מיט טעות איז נישט קיין הקדש, איי וואס דו טרעפסט ביי מעשר אז ס'איז א הקדש בטעות, מוז איך זאגן ווייל ס'איז גזירת הכתוב, והא ראיה האסטע פון דעם פון דעם אכטן און פון דעם צוועלפטן? מיר וועלן לערנען דעם ראש, די זעקסטע שורה, מני מתניתין, דקתני אין די משנה שטייט. מונה משעה שנדר, אז ווען ער האט גענומען נזירות און ער האט עובר געווען אויף די נזירות, ער האט געטרינקען וויין, ווערט גערעכנט דעמאלט וואס ער האט געטרינקען וויין משעה שנדר ולא קנסינן ליה, און מען טוט אים נישט קנס'ענען. איז דאך די משנה נישט ווי רב יוסי און נישט ווי די רבנן. דא האבן מיר געלערנט די רבנן האלטן אין נזקקין לו להתיר נזרו אויב ער קומט צו גיין צו א חכם אראפ נעמען דעם נדר איז מען אים נישט מתיר או להביא קרבנותיו ער וויל ברענגען דעם קרבן לאז איך אים נישט ברענגען דעם קרבן אלא אם כן מונה איסור נאר דווקא ער וועט זיך פירן אין איסור כימים שנהג בהן היתר אזוי פיל טעג ווי ער האט זיך נוהג געווען א היתר, אזויפיל טעג וואס ער האט געטרינקען וויין, דארף ער יעצט, טוט מען אים יעצט קנס'ענען אז ער זאל זיך נוהג זיין אזויפיל טעג דעם איסור נזירות. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, דיו למ"ד יום, ס'גענוג דרייסיג טעג, כגון, אם נזר קו"ף יום. ער האט אויף זיך גענומען נזירות הונדערט טעג, ושתה סמ"ך יום יין, זעכציק טעג האט ער געטרינקען וויין, דיו ס'איז גענוג אם קונסין אותו אויב מען טוט אים שטראפן שימנה מן הסמ"ך אז פון די זעכציק וואס ער האט נישט אויסגעהיטן די נזירות ער האט געטרינקען וויין שלושים יום.

אי רבי יוסי קשיא נזיר מועטת, די גרסה פון רא"ש איז אנדערש ווי די גרסה פון אונזער גמרא. נהי דבנזיר מרובה איכא למימר מען קען נאך זאגן דמתניתין די משנה לא פליג ארבי יוסי דהא דקתני מונה משעה שנזר הכי קאמר מונה מקצת ער ציילט א טייל ממה שנדר ואינו סותר הכל אבל בנזיר מועטת איירי מתניתין די משנה אויב זי רעדט זיך בנזיר מועטת קשה לרבי יוסי האלט רבי יוסי בנזיר מועטת אין הכי נמי סותר. זאגט די משנה, מי שנדר בנזיר, איינער האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות, והלך להביא את בהמתו, ער איז געגאנגען ברענגען זיין בהמה וואס ער האט געהאט באשטימט פאר זיין נזירות, ומצא, און ער האט געפונען די בהמה שנגנבה, אז די בהמה איז געווארן גע'גנב'עט. קומט ער יעצט צו דעם חכם, און ער זאגט, ער האט חרטה, ווען ער זאל געווען וויסן אז די בהמה וועט ווערן גע'גנב'עט, וואלט ער נישט גענומען קיין נזירות, ער האט נישט פאר וואס צו קויפן אנדערע בהמות. איז דער דין אזוי, אם עד שלא נגנבה בהמתו נזר, אויב די נזירות האט ער גענומען איידער די בהמה איז געווארן צוגעגנבעט, הרי זה נזיר, איז ער א נזיר, כאטש ביי די ענדע איז דאך עס געווארן צוגעגנבעט, און ער האט דאך א טענה, אבער דאס ווערט אנגערופן נולד, אזוי ווי מיר האבן געהאט אין גמרא, אז ראובן האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן, פון שמעונ'ען א יאר צייט זאל ער נישט הנאה האבן, דערוויילע איז שמעון געווארן א סופר און ער מוז צו אים אנקומען, אדער שמעון מאכט חתונה א קינד און ער וויל זיין, זאגט דארט די גמרא בין איך נישט פותח בנולד, אויב זאלסט געווען וויסן אז ער וועט זיין א סופר וואלסטו וואס דאס רופט זיך אן א פתח פון נולד, איז דא אויך די זעלבע זאך, ס'איז דא א חילוק אז א נולד וואס איז שכיח בין איך יא פותח. ואם משנגנבה בהמתו נזר, נאכדעם ווי זיין בהמה איז געווארן געגנבעט האט ער גענומען נזירות, ער האט אויף זיך גענומען נזירות זונטאג, ער מיינט אז די בהמה איז דא. נאכער ווערט ער געוואויר אז די בהמה איז שוין געווען צוגעגנבעט פון פריער. דעמאלט, אינו נזיר, איז ער נישט קיין נזיר, ווייל דאס דאס הייסט דאך אזוי, ווען ער זאל דעמאלט געווען בשעת נדר וויסן אז ס'איז צוגעגנבעט, וואלט ער דאך נישט גענומען קיין נזירות. איז דאס א ריכטיגע חרטה, ווייל די קבלה איז דאך געווען בטעות, ווייל ער האט געמיינט ער האט א בהמה. וזו טעות טעה נחום המדי, דעם טעות האט געהאט נחום המדי, כשעלו נזירים מן הגולה, ווען נזירים זענען ארויפגעגאנגען פון גלות, זיי האבן זיך נאכדעם ווען די בית המקדש איז געשטאנען האבן זיי אויף זיך גענומען נזירות, ווען עס ענדיגט זיך די נזירות דארף מען דאך מקריב זיין די קרבנות, זענען זיי געקומען מקריב זיין די קרבנות, ומצאו בית המקדש חרב, זיי האבן געטראפן אז די בית המקדש איז חרב, און נחום המדי האט געמיינט אז מען קען מאכן א פתח פון א נולד. אמר להם נחום המדי, האט נחום המדי געזאגט צו זיי, אילו הייתם יודעים, ווען איר זאלט געווען וויסן, שבית המקדש חרב, אז דער בית המקדש וועט זיין חרב, הייתם נוזרים, וואלט איר געווען נזירים, ווייל יעצט דאך זענען זיי דאך, האבן זיי דאך שוועריקייטן, קיין קרבנות קענען זיי נישט מקריב זיין, און כל זמן מען נישט מקריב די קרבנות טארן זיי נישט טרינקען קיין וויין, זיי טארן זיך ניט אפשערן. אמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים לא, ניט, והתירם נחום המדי, און נחום המדי האט עס מתיר געווען, און דאס רופט זיך אן אז ס'איז א נולד וואס איז ניט שכיח, ווייל בשעת הנדר איז דאך די בית המקדש נאך געוועזן. כשבא הדבר אצל חכמים, ווען די זאך איז געקומען פאר די חכמים, אמרו האבן די חכמים געזאגט, כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש, אויב ער האט אויף זיך גענומען די נזירות איידער ס'איז געווארן חרוב די בית המקדש, נזיר איז ער א נזיר, און איך זאג נישט צו אים דיע פתח אילו הייתם יודעים שבית המקדש חרב, ווייל דאס איז נולד. איז ער א נזר? ער איז נישט קיין נזיר עולם, נאר ער איז א נזיר וואס ער קען זיך נישט א עצה טון, ער קען זיך נישט אפילו מקיל זיין בשערו, ער קען גארנישט נישט אראפנעמען. און משחרב איז דא א תקנה ער זאל גיין צו א חכם ער זאל געפינען א חרטה מעיקרא. משחרב בית המקדש, אויב מ'האט אויף זיך גענומען נזירות משחרב בית המקדש, און ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז יעצט חרוב, רופט זיך דאך דאס אן אז ס'איז געווען נזירות בטעות, דעמאלט אינו נזיר, דעמאלט איז ער נישט קיין נזיר.

ובא לחכם לישאל על נזירותו קומט ער צו א חכם זיך שואל זיין מען זאל אראפנעמען די נזירות על ידי חרטה זו דורך די חרטה שיאמר ער זאגט אילו הייתי יודע איך זאל געווען וויסן שבהמה עתידה ליגנב אז די בהמה וועט מען צוגנבענען לא הייתי נודר וואלט איך נישט געמאכט קיין נדר שאין לי במה לקנות קרבנות אחרים כ'האב נישט צו פאר געלט קויפן אנדערע איז די דין אזוי. אם עד שלא נגנבה בהמה, איידער מ'האט צוגעגנבעט די בהמה, נדר בנזיר האט ער אויף זיך גענומען די נדר פון נזירות, אף על פי שלבסוף נגנבה, ביי די ענדע איז דאך געווארן צוגעגנבעט די בהמה. לא יתירנו החכם, דער חכם קען נישט מתיר זיין על ידי חרטה זו, דורך די חרטה לומר צו זאגן, אילו היית יודע זאלסט געווען וויסן שעתידה בהמתך ליגנב מי היית נודר, וואלסטו געמאכט דעם נדר, שזה נולד. דאס רופט זיך אן אז דיע זאך וואס ער וואלט נישט געמאכט דעם נדר איז דאך שפעטער געבוירן געווארן, שנגנבה אחרי קבלת הנדר, ותנן בנדרים האט מען געלערנט אין נדרים, או שהיה משיא, דארט שטייט אין גמרא אין פותחין בנולד, למשל, ראובן טאר נישט קיין הנאה האבן פון שמעון אויף א זמן קצוב, און דערוויילע מאכט שמעון חתונה א קינד, ווי זי וויל אז זאגן, ווען איך זאל געווען וויסן אז דיע צייט וועט ער חתונה מאכן, וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר. וכן, די זעלבע זאך ההיא דחורבן בית המקדש בסמוך דהוה נולד, עס איז אויך נולד, מען האט נישט געטראכט פון דעם. ואם תאמר פרעגט תוספות מו ד מידות חשבינן בכל דוכתא פתח כי אמר ליה אדעתא מאי שנא דבהמה ונולד הוא, און מיט דעם זאגסטו נולד. וואלט דא דעם רבי'ן נאך בעסער אז דא דערציילט גם א בריך אדעתא מאן דכר. דאס הייסט אזוי יא, ס'דא אסאך מאל זאגט מען אים אזוי, ווען דו זאלסט געווען וויסן אז די רבנים וועלן האבן צער פון דער זאך, וואלסטו געמאכט דעם נדר? זאגט ער ניין, איך וואלט נישט געמאכט דעם נדר. איז דאס דאך אויך לכאורה א דבר הנולד, ווייל בשעת מעשה האט ער דאך דאס נישט געוואוסט. ווען איך בין פותח בפתח כי אמר ליה אדעתא מאי שנא דבהמה ונולד הוא שהרי לא היה בשעת נדר אותו פתח, בשעת נדר האט זיך פון דעם נישט געטראכט כמו גבי נגנבה בשלמא ביי נגנבה אז בשעת דעם נדר איז געווען צוגעגנבעט, פארשטיי איך, איז גוט. אבער דא זאגסטו אז ווערט שפעטער צוגעגנבעט הייסט עס נולד, איז די זעלבע זאך ווען איך זאג צו אים אילו היה יודע שיפייסוהו עשרה בני אדם און אזוי ווייטער, ויש לומר, ענטפערט תוספות, בענינים שרגילים לבוא אחר כך, די ענינים וואס זענען געוואוינט זאלן שפעטער קומען, שפיר מסיק לדעתו בשעת הנדר, טראכט ער ודאי בשעת הנדר. למשל, ער האט גע'אסר'ט אויף זיך אויף אלע מאל ער זאל נישט הנאה האבן פון ראובן'ען, און ראובן האט חתונה געמאכט א קינד, דעמאלט זאגן מיר ס'איז נישט קיין נולד. ווען האט מען געזאגט ס'איז נולד? ווען ער האט זיך געמאכט דעם נדר אויף א זמן קצר. זאגן מיר, אז דיע צייט האט ער נישט געטראכט, האט ער גענומען דעם נדר בכל אופן, אבער ער נעמט זיך אויף אלעמאל, איז דעמאלט אז דאס איז געשען, וכי נדר דעתו היה, שאם יבוא עליו אחד מאלה הדברים, אז ס'וועט שפעטער געשען איינס פון דיע זאכן, שיתבטל נדרו, דער נדר זאל ווערן בטל. וכדאמרינן בנדרים אזוי ווי די גמרא זאגט אין נדרים רגילים זענען געוואוינט אפיקורסים לצער רבנן אבל אבער דארטן ביי נגנבה וכן חורבן נולד דלא שכיח ס'איז א זאך וואס איז נישט שכיח ולא איבעי ליה לאסוקי אדעתא עס דארף אים נישט איינפאלן בשעת נדרי פן יחרב הבית טאמער די בית המקדש איז געווען חרוב הילכך גמר ונדר בליבו בכל ענין שיהיה. ואפילו תגנב בהמתו, פארוואס? לפי שסבר בליבו, ווייל ער טראכט דאך שלא תגנב, ער טראכט ס'העט נישט ווערן צוגעגנבעט, הילכך אין פותחים לו בנולד זה, א זאך וואס איז שכיח און מיר ווייסן דער מענטש וועט אויף דעם נישט מאכן קיין נדר, ער וועט זיך נישט אסר'ן, בין איך פותח. אבער א זאך וואס איז ניט שכיח, זאגן מיר, ער האט גארנישט און טראכט נישט פון דעם, ער טראכט נאר די זאך וועט נישט פאסירן. ואם לאו אינו נזיר, פירוש, ואם אויב משנגנבה בהמה נדר כלומר שבשעה שנדר ער האט געמאכט דעם נדר פון נזירות כבר נגנבה בהמה קודם לכן, די בהמה איז געווארן פריער געגנב'ט, אך שלא ידע ער האט נישט געוואוסט ווען קיבל נזירות, ויאמר נזיר. אילו הייתי יודע בשעת נדרי, ווען איך זאל געווען וויסן אין שעת פון נדר, שכבר נגנבה די בהמה איז צוגעגנבעט, לא הייתי נודר, וואלט איך נישט געמאכט קיין נדר. אינו נזיר כלומר הויא חרטה מעלייתא, און דאס רופט זיך אן א חרטה פון אנפאנג אן. ומתיר לו החכם דער חכם איז מתיר שהרי קבלה עצמה היתה בטעות, די קבלה איז געווען מיט א טעות, שאלמלא ידע, ווען ער זאל געווען וויסן, אלמלי מיט א י' איז די טייטש אויב יא, מיט א א' איז די טייטש אויב נישט, שאלמלי ידע שנגנבה לא היה נודר, וואלט ער נישט געמאכט קיין נדר, דאיגלאי מילתא למפרע, עס ווערט נתגלה דאס למפרע דנדר בטעות הוה ולא חל אפילו רגע אחד, דער נדר איז נישט חל אפילו איין רגע, דכיוון דלא נדר אלא על בהמה זו האט געמאכט דעם נדר פון נזירות וועגן דער בהמה, והרי אינה בידו האט נישט די בהמה, נדר טעות, עס איז א נדר טעות, ונראה, מיר געפעלט נאך מער, דאפילו בית שמאי, אפילו די בית שמאי וואס זיי זאגן די ערשטע משנה פון דעם פרק, שור שחור שיצא מביתי ראשון ויצא לבן, אז דער לבן איז קודש, מודי בהא דלא הוי נזיר. ווייל דארטן זאגן די בית שמאי ער האט געטראכט וועלכע ס'וועט ארויסגיין די ערשטע, ס'איז נישט קיין חילוק צו שווארצע צו ווייסע, וואס ער זאגט שווארצע ווייל ער האט געמיינט ס'וועט ארויס דער שווארצע, אבער דא האט דאך זיכער א טעות מעיקרא. וזו טעות טעה נחום המדי, כשעלו נזירים מן הגולה, שהיה סובר נחום המדי האט געמיינט שפותחין בנולד ואפילו לא שכיח, אפילו ווען דער נולד איז א זאך וואס פאסירט נישט. כשעלו נזירים מן הגולה, ס'איז געקומען פון גלות נזירים להביא קרבנותיהם, צו ברענגען די קרבנות ווען זיי האבן גענדיגט זייער נזירות, ומצאו המקדש חרב, זיי האבן געטראפן די בית המקדש חרב, אמר להם האט זיי געזאגט נחום, אילו הייתם יודעים, איר זאלט געווען וויסן שבית המקדש עתיד ליחרב, כלום הייתם נודרים, וואלט איר געמאכט דעם נדר כולי, וזה נולד דלא שכיח, דאס איז נולד דלא שכיח.

ווען די בית המקדש איז נאך געשטאנען פאר דעם חורבן, הוי נדר, כלומר, אין מתירים לו בחרטה זו, מיט דער חרטה קען מען אים נישט מתיר זיין, דהוי נולד, אבל אבער נזר משחרב בית המקדש, האט געמאכט דעם נדר ביז נאכן חורבן, והם לא ידעו, זיי האבן נישט געוואוסט שחרב. אז ס'איז חרוב געווארן אינו נזיר דנזירות בטעות אבער בשעת דעם נדר איז געווען א טעות שאלמלי ידעו זאלט מיר וויסן שכבר חרב און דער בית המקדש איז חרב לא היו נודרים ולא חל מעיקרא הנדר איז דער נדר נישט חל פון אנפאנג. אמר רבה האט רבה געזאגט שטפוהו רבנן לרב לעזער, די רבנן האבן ווי מען זאגט אוועק געצויגן רב לעזערן פון זיין שיטה, ואוקמיה בשיטתייהו, און זיי האבן אים אוועק געשטעלט אז רב לעזער האלט אזוי ווי זיי האלטן, דתנן אזוי ווי מיר האבן געלערנט פותחין בנולד דברי רב לעזער. אז איינער האט געמאכט א נדר און ער קומט צו א חכם ער זאל אים מתיר זיין דעם נדר, זאגט רב אליעזר פותחין בנולד, למשל ער האט זיך גע'אסר'ט ער טאר נישט הנאה האבן פון ראובן'ען, דערווייל איז ראובן געווארן א סופר און ער מוז צו אים אנקומען, זאגט מען אים, זאלסט געווען וויסן זיין אז דער ראובן וואס דו האסט גע'אסר'ט זאלסט נישט הנאה האבן, וועט ווערן א סופר, וואלסטו געמאכט דעם נדר, און ער זאגט נישט, איז מען טוט מען אים אראפנעמען דעם נדר. וחכמים אוסרים, אבער די חכמים לערנען אין פותחין בנולד. איז משה איז איז ווי און דאס ווייסן מיר אז רבי אליעזר איז געווען בשעת החורבן ווי די גמרא דערציילט דארט אין די סוגיא פון בר קמצא אז ווען רבי יוחנן בן זכאי ווען מען האט אים ארויסגעטראגן פון ירושלים און ווער האט געטראגן זיין מיטה רבי אליעזר קומט דאך אויס אז ער איז געוועזן אין דער צייט ווען די חכמים האבן געזאגט צו נחום'ען אדער צו נחום המדי

אבל פותחין בתנאי נולד, מיט א זאך וואס איז פארבינדן מיטן נולד, היכי דמי וואס הייסט דאס מ'איז יא פותח בתנאי נולד, אמרי להון, מען האט געקאנט זאגן צו די נזירים וואס זיי זענען געקומען ווען די בית המקדש איז געווען חרוב, אילו אתא איניש, ס'זאל געווען קומען א מענטש ואמר לכון און ער זאל אייך זאגן, דחרב בית המקדש, אז דער בית המקדש איז חרב, מי הוה נדריתון, וואלט איר דען געווען געמאכט דעם נדר? דאס הייסט אזוי, דאס מען זאל זיי זאגן, ווען איר זאלט געווען וויסן אז דער בית המקדש קען ווערן חרב, דאס בין איך נישט פותח, ווייל דאס איז נולד, נאר אויב מענטשן זאלן דעמאלט געווען קומען צו אייך און זאלן אייך געווען דעמאלט זאגן, מאכטס נישט קיין נדר, ס'קען אמאל זיין אז דער בית המקדש וועט זיין חרוב, וואלט איר געמאכט א נדר? מיט דעם בין איך יא פותח. מענטשן טאקע האבן נישט געטראכט פון חורבן הבית, איז ממילא דאס א נולד, אבער ס'איז דאך דא אזעלכע מענטשן יחידים וואס האבן יא געטראכט, טאקע ווען איך גיי צו פון אלעס דעם רוב מענטשן זאג איך אז דאס ווערט אנגערופן נולד ווייל מענטשן האבן נישט געטראכט אבער עס איז דאך דא אזעלכע יחידים וואס זיי וואלטן מורא געהאט שמא יחרב הבית וואלט נישט גענומען קיין נזירות וואלט איך געווען ווי עס לשון איז אויב ס'וואלט געווען קומען מענטשן ווי אויף א שיחה אויף עושה שול איז דאך דא אזעלכע אויף דער וועלט דאס הייסט שוין נישט קיין נולד אמר רבי יוסף אי הוה התם, ווען איך זאל געווען זיין דארטן נאר ווען זענען אראפ געקומען די נזירים פון גולה און זיי האבן געטראפן די בית המקדש איז חרוב, הוה אמינא להון וואלט איך זיי געזאגט והכתיב שטייט אין פסוק היכל השם היכל השם המה עס ווערט דערמאנט אין פסוק דריי מאל דאס ווארט היכל זה מקדש ראשון ומקדש שני פון דעם איז א ראיה אז ס'וועט ווערן חרוב מקדש ראשון און מקדש שני, ממילא איז עס דא אז דא אזוי ווי דער ראש לערנט ווי רש י לערנט, און ממילא רופט זיך עס נישט אן קיין נולד, אבער תוספות לערנט נישט אזוי פשט, תוספות זאגט נולד הייסט עס אלץ, נאר נאר איך וואלט זיי געווען אויסגערעדט, איר האט נישט געטוהן ווי חכמים וואס איר האט געמאכט דעם נדר, איר האט געדארפט מורא האבן, איז נישט ווי געקומען זאגט תוספות זיי מתיר זיין די נדרים מיט דעם פתח ס'איז דאך א נולד נאר האבן זיי געשטראפט פארוואס זאל מען נישט געדענקן אויף דעם פסוק און זאלן זיך צוריק האלטן פון מאכן דעם נדר אזוי לערנט תוספות פשט פרעגט די גמרא נהי דידעין להון דיחרוב, אויב זיי איז זיי אלץ גוט, אויב זיי ווייסען ס'עט ווערען חרוב מי יודעין לאימתי, ווייסען זיי דען ווען ס'עט ווערען חרוב, איר וועט מיר לערנען לויט רש י איז עס גוט און לויט תוספות איז עס אויכעט גוט, פארוואס פאר א תוכחה איז דאס? זאג נאר ווער האט נישט געטראכט ס'עט חרוב ווערען? זיי האבען געמיינט זיי וועלען פריער ענדיגען די נזירות איידער די בית המקדש עט חרוב ווערען? אמר אביי האט אביי געזאגט ולא יודעין לאימת, זיי ווייסען דען נישט ווען די בית המקדש וועט ווערען חרוב, והכתיב שטייט אין פסוק שבועים שמיטות שבעים זיבעציג, נחתך איז געווארען באשטימט על עמך ועל עיר קדשך, אז דאס הייסט פון אנפאנג גלות בבל, די זיבעציג פון גלות בבל, און ביז וואנען? ווען עס הייבט זיך אן גלות בבל ביז דער חורבן בית שני איז זיבעציג שמיטות, איז זיבן מאל זיבעציג וויפיל איז? האט מען דאך שוין געוואוסט אז ס'וועט דויערן פון אנפאנג גלות בבל ביז חורבן בית שני פֿיר הונדערט און נײַנציק יאר. זאגט די גמרא, ואכתי מי ידעינן בהי יומא, אבער זיי האבן דאך נישט געוואוסט וועלכן טאג דאס זאל וועט זיין. דעריבער, אויב זיי האבן נישט געוואוסט ווען דאס וועט זיין, איז ממילא האבן זיי עס גענומען אויף זיך נזירות, עס איז נישט איינגעפאלן אז עס וועט ווערן חרוב. זאגט די משנה, היו מהלכין בדרך, מענטשן זענען געגאנגען אין וועג.

און איינער קומט זיי אנטקעגן, אמר אחד מהם, זאגט איינער פון זיי, הריני נזיר, איך בין א נזיר, שזה פלוני, איך דערקען פון דערווייטנס אז דאס איז ראובן, און איך נעם אויף זיך נזירות. ואחד אמר, דער צווייטער זאגט, הריני נזיר, איך נעם אויף זיך נזירות, שאין זה פלוני, איך דענק פון דערווייטנס זעה איך אז דאס איז נישט ראובן. קומט צו גיין א דריטער און ער זאגט, הריני נזיר, שאחד, מכם נזיר אז איינער פון זיי איז א נזיר איז דאך זיכער איינער פון זיי א נזיר אדער איז עס ראובן מיט דער ערשטער איז עס נישט ראובן מיט דער דער צווייטער קומט צו גיין א פערדער און ער זאגט שאין אחד מכם נזיר איינער פון אייך איז נישט קיין נזיר דער צווייטער איז א נזיר. קומט צו גיין א פיפטער און ער זאגט, ששניכם נזירים, איך מיין איר זענט ביידע נזירים, ווייל יעדער איינער האט דאך אויף זיך גענומען נזירות אזוי ווי עס האט זיך אים אויסגעדאכטן, ער האט דאך געמיינט ער זאגט אמת, מיין איך אז די נזירות איז חל געווען אויף ביידע. קומט צו גיין דער זעקסטער און ער זאגט, שכולכם נזירים, איך נעם אויף זיך נזירות ווייל איך מיין איר זענט אלע נזירים, קען מען טייטשן כולכם גייט ארויף אויף די צוויי ערשטע, דער זעקסטער זאגט די זעלבע זאך ווי דער פיפטער, נאר ער זאגט עס מיט א צווייטן לשון, אזוי ווי דער דריטער זאגט די זעלבע זאך ווי דער פערדער נאר ער משנה דעם לשון, איז דא אויכעט דער פיפטער און דער זעקסטער, אדער מען קען לערנען שכולכם נזירים, אלע פינף זענט איר נזירים, בית שמאי אומרים כולם נזירים, די בית שמאי זאגן זיי זענען אלע נזירים, ווייל יעדער איינער האט דאך געוואלט נעמען אויף זיך נזירות, דער ערשטער וואס האט געמיינט דאס איז ראובן, האט ער גענומען אויף זיך נזירות, און ער זאגט דאס איז ראובן, דער צווייטער וואס האט געמיינט ס'איז נישט ראובן האט גענומען אויף זיך נזירות האט ער דאך געוואלט נעמען אויף זיך נזירות. די זעלבע זאך דער דריטער וואס דער דריטער האט געמיינט נאר איינער איז א נזיר, אין אמת'ן זענען ביידע נזירים, ער האט געמיינט נאר איינער איז א נזיר, צו דער פערדער וואס האט געמיינט איינער איז נישט קיין נזיר אבער געוואלט נעמען אויף זיך נזירות האט ער דאך געוואלט. פון דא לערנט זיך די גמרא אפ אז די בית שמאי האלטן הקדש בטעות הוה הקדש. די בית הלל אומרים און די בית הלל זאגן, נישט אלע זענען נזירים, אינו נזיר ס'איז נישט קיין נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו, נאר דער וואס איז נישט ווי ער האט געזאגט, די גמרא וועט באלד פרעגן, ס'דארף זיין פארקערט, מי שנתקיימו דבריו, ענטפערט די גמרא אויף דעם שוין צוויי תירוצים, איין תירוץ ענטפערט די גמרא איך דארף טאקע גורס זיין מי שנתקיימו דבריו, נאך א תירוץ זאגט די גמרא איך קען לערנען אזוי ווי שטייט, נאר מי נתקיימו דבריו איז די טייטש דא רעדט זיך תוך כדי דיבור האט ער חרטה געהאט, איז לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו האחרונים, די משנה דערציילט מיר אז תוך כדי דיבור קען מען חרטה האבן, ורב טרפון אומר אין אחד מהם נזיר, רב טרפון זאגט, אין פסוק ביי נזירות שטייט כי יפליא, אז בשעת מען זאגט דעם נדר פון נזירות זאל מען ארויסרעדן די נזירות, איז אפילו די וואס האט זיך געפונען כדבריהם אזוי ווי זיי האבן געזאגט, איז דאך בשעת דעם נדר איז דאך זיי נישט געווען זיכער אז זייער נדר איז חל, ווען ווייסן זיי? ערשט ווען דער מענטש קומט צו זיי און ער דערקענט אים, און אויב ס'איז דעמאלט דעמאלט נישט געווען קלאר, זאגן מיר פעלט עס אין דעם כי יפליא, ער האט נישט גומר געווען מיט די גאנצע מחשבה צו זיין א נזיר. דאס איז די סברא פון רב טרפון'ען.

נאך א דין שטייט אין דער משנה, הרתיע לאחוריו. נאכדעם ווי איינער האט געזאגט הריני נזיר שזה פלוני און דער אנדערער האט געזאגט הריני נזיר שאין זה פלוני, און אזוי די אנדערע די זעקס מענטשן האבן געזאגט, איז דער פלוני נישט געקומען נאנט צו זיי, ער איז אוועק צוריק און מען ווייסט נישט ווער איז געוועזן אינו נזיר, זענען די ערשטע נישט קיין נזירים כאטש ס'איז דאך זיכער ווי איינער וואס האט געזאגט נאר ווייל איך ווייס נישט ווער עס איז דער נזיר, און דאס גייט ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט לא מחית איניש נפשיה לספיקא, רבי יהודה רעדט זיך ביי אזוין דין, די גמרא וועט עס ווייטער אראפברענגען, איינער האט געזאגט הריני נזיר אם יש בכרי הזה מאה כור, איך נעם אויף זיך נזירות אויב אין דער כרי איז דא הונדערט כור, אויב מען האט אויסגעמאסטן די כרי און ס'איז דאך דא הונדערט כור איז ער א נזיר. רב יהודה האלט נישט ווי רב טרפון אז דארף זיין דער כי יפליא, נאר ווי וועט זיין אז די כרי איז געווארן פארלוירן לערנט רב יהודה, א קיין ספק נזיר איז ער אויך נישט, ווייל דער מענטש האט געזאגט ער נעמט אויף זיך נזירות, אויב ס'וועט אים ווערן מבורר אז ס'איז דא אין דער כרי הונדערט כור אז ס'וועט זיין א ספק נעמט ער גארנישט ניט, די זעלבע זאך דא אויכעט, ער האט געזאגט הריני נזיר שזה ראובן, דער אנדערע האט געזאגט הריני נזיר שזה אינו, האט ער גענומען אויף זיך נאר נזירות, אויב ס'וועט ווערן מבורר אז דאס איז ראובן, צי דער אנדערע האט גענומען נזירות ס'וועט ווערן מבורר אז דאס איז נישט ראובן, ממילא די ערשטע צוויי זענען נישט קיין נזירים, נישט און די אנדערע פיר אויך נישט. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, רבי שמעון האלט מחית איניש נפשיה לספיקא, איז די צוויי ערשטע זענען ספק נזירים. וואס זאלן זיי יעצט טון? ציילן נזירות און נאכדעם נזירות ברענגען א קרבן זיך אפשערן? אפשר איז ער נישט קיין נזיר, און אויב ער איז נישט קיין נזיר ברענגט ער דאך חולין לעזרה, ממילא קיין קרבן קען ער נישט ברענגען, און אויב ער ברענגט נישט קיין קרבן קען ער זיך אויך נישט אפשערן, ווייל אפשר איז ער א נזיר, און ווען איז ער מותר זיך אפצושערן צו טרינקען וויין דארף ער נאכדעם ווי ער ברענגט דעם קרבן, וואס זשע זאל מען דא טאן, זאגט רבי שמעון, יאמר ער זאל אזוי אויך זאגן, אם היה כדברי, אויב יעדער איינער וואס איז א ספק נזיר זאל זאגן, אויב ס'איז אזוי ווי איך האב געזאגט אז דאס איז פלוני, צו דער צווייטער זאל זאגן, אויב ס'איז אזוי ווי איך האב געזאגט אז דאס איז נישט פלוני, אז ס'איז נתקיים געווארן מיינע ווערטער, הריני נזיר חובה, בין איך דאך א נזיר פון פריער, וואס איך האב אויף זיך גענומען נזירות. ואם לאו, און אויב ס'איז נישט אזוי ווי איך האב געזאגט, בין איך, איז דאך די פריערדיגע בין איך נישט געווען קיין נזיר, הריני נזיר נדבה, איז ער א נזיר נדבה. איז ממה נפשך חוץ רב יהודה און רב שמעון קריגן זיך אליבא דבית הלל, רב יהודה לערנט כאטש די בית הלל האלטן מי שנתקיימו דבריו הוי נזיר, דאס איז דווקא גערעדט געווארן ווען לבסוף איז געוואויר געווארן ווער ווער דאס איז, אבער הרתיע לאחוריו, איך ווייס נישט וועמ'ס ווערטער ס'איז געווארן מקוים מכח ספק, לא נחית לנזירות, און ר' שמעון האלט אליבא דבית הלל זאגן מיר נחית לנזירות ווייל ס'איז דאך זיכער אז אויב איינער פון זיי איז דאך איינער זיכער א נזיר דעריבער דארף מען האבן א תנאי. טויטערער, שישה שהיו מהלכים בדרך ואחד בא כנגדם ואין יודע מי הוא. ואמר אחד מן השישה איינער פון די זעקס האט געזאגט, הריני נזיר שזה הבא כנגדנו איש פלוני הוא. כלומר, שהכירו מרחוק מען קען פון דער ווייטענס שהוא ראובן ווען מענטש איז געווארן ונדר בנזיר אם כדבריו ער האט געזאגט איך בין א נזיר און דאס איז וואס והבית אומר דער אנדערער זאגט הריני נזיר שאינו הוא איך בין א נזיר אז עס איז נישט ראובן לאז אים שוין ער אליינס דוכט זיך אים שאינו ראובן ונדר בנזיר ער מאכט א נדר פון נזירות אם כדבריו אויב די דיעה שאינו הוא אז ס'איז נישט ראובן טאקע דער רבי'ן אבער דער וואס זעהט אים אויס

והיינו כדברי שלישי, אי דער פערדער זאגט די זעלבע ווערטער ווי דער דריטער, שסבר שאחד מהם נזיר, ער האלט איינער איז א נזיר והשני אינו נזיר, אלא שהפך דבריו, דער פערדער זאגט פארקערט ווי דער דריטער אבער זיי מיינען די זעלבע זאך. והחמישי אומר לשניים הראשונים, דער פיפטער זאגט צו די צוויי ערשטע. הריני נזיר ששניכם נזירים, איך בין א נזיר אויב זענען ביידע נזירים, כלומר איך מיין ביידע זענען נזירים, לפי שכל אחד קיבל עליו נזירות לפי מה שדומה בעיניו, יעדער האט אויף זיך גענומען נזירות ווייל ער מיינט אז ס'איז בעסער ווי ער זאגט, שכל אחד סבור לומר אמת, יעדער מיינט צו זאגן אמת,

דגמרו בדעתם, זיי האבן זיך גומר געווען להיות בכל ענין, זיי זענען א נזיר יעדן וועג, ומה שאמר שהוא איש פלוני, לפי שסבר כדבריו ווייל ער מיינט אזוי, דמהך משנה מוכח בגמרא, פון דער משנה ווייזט אויס די גמרא, דהקדש בטעות הוי הקדש כדאמר בגמרא, דארף מען אויך זאגן אפילו דער דריטער און דער פערדער, וואס זיי זאגן נאר איינער איז א נזיר, אבער ווייל זיי האלטן ביי א הקדש בטעות, זאגן מיר ער מיינט אויף זיך צו נעמען נזירות, נאר ער מיינט אז נאר איינער איז א נזיר. ובית הלל אומרים אינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו, ובגמרא פריך הוה ליה למימר, ס'דארף שטיין מי שנתקיימו דבריו, ובגמרא מפרש אז מען קען אפילו לערנען שלא נתקיימו דבריו. ורבי טרפון אומר אין אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה דגבי נזיר כתיב ביי נזיר שטייט איש כי יפליא שצריך להפליא מען דארף ארויסזאגן דעם נדר בשעת מען מאכט דעם נדר פון נזירות דארף עס ווערן חל זיין הלכך ווי ס'איז די גירסא אין כאן קבלת נזירות איז דא נישט דא קיין קבלת נזירות אפילו לאחד מן השניים שנמצא כדבריו, אפילו איינער פון די צוויי וואס איז אזוי ווי ער, אבער אין ברור לו בשעת נדרו שיהיה נזיר, ער איז דאך נישט זיכער ער וועט זיין א נזיר עד שיבוא ביז דער מענטש וועט קומען אן ויכירוהו מ'וועט אים דערקענען

און דעריבער איז ער א נזיר, ולא היא ס'איז דאך נישט אזוי, אזוי איז מען גורס, שאין בשניים הראשונים שום נזיר, פארוואס איז קיינער פון די ערשטע נישט קיין נזיר, שהרי לא ניתנה נזירות אלא להפלאה, אלא נאר אי הוה אמר הרביעי, ווען דער פערדער זאל געווען זאגן לשניים הראשונים ש ער זאל נאר געווען אזוי זאגן הריני נזיר שאין שום אחד מכם נזיר דעמאלט ער זאל זאגן מיט דעם לשון אז קיינער איז נישט קיין נזיר הרביעי יהיה נזיר וואס דאס איז דאך קלאר ששניים הראשונים אינם נזירים לר' טרפון לר' טרפון איז דאך די ערשטע קיינער נישט קיין נזיר ושפיר חשיב הפלאה וואס דער פערדער האט געזאגט אז קיינער איז נישט קיין נזיר אבער דא האט דער פערדער אנדערש געזאגט ער האט געזאגט איינער איז נישט קיין נזיר. ומהאי טעמא ניחא, בא דעם טעם איז גוט אמאי לא תני סיפא, פארוואס לערנט ער ניט, שאין שניהם נזירים, שאין כולכם נזירים, ווייל איך וויל דאך, ווייל דעמאלט וועט ארויסקומען אז לר' טרפון איז ער יא א נזיר, דהוה מוכח אז אוודאי נזיר לר' טרפון, ומה שמוסיף, שאין שניהם נזירים, ולא.

דברי מי נתקיימו, וועמענס ווערטער געווארן מקויים, אין אחד מהם נזיר בגמרא מוקי לה, די גמרא זאגט עס ווייטער דרבי יודא, דאמר וואס ער זאגט לא מחית איניש נפשיה לספיקא, א מענטש זאגט איך וויל זיין א נזיר אויב ס'וועט ווערן נתברר אז ס'איז ראובן, אבער אויב ס'וועט זיין א ספק זאל א ספק נזיר נעמט זיך נישט קיין מענטש, ווייל א ספק נזירות איז דאך הארבער ווי וודאי נזירות. רבי שמעון אומר יאמר אם כדברי הריני נזיר חובה ואם לאו הריני נזיר נדבה רב שמעון לטעמיה און רב שמעון גייט לויט זיין טעם דספק נזירות להחמיר והוה כל אחד נזיר מספק און יעדער א נזיר מכח ספק ואסור ביין ובטומאה ובתגלחת און מ'קען זיך ניט אפשערן וגם אי אפשר לגלח בשביל ספק נזירות, בלא הבאת קרבן, אראפשערן זיך אז מען ברענגט נישט קיין קרבן קען מען דאך נישט, ואינו יכול להביא קרבן מען קען נישט ברענגען קיין קרבן דשמא לאו נזיר הוא, אויב אזוי ברענגט מען חולין בעזרה, לכך קנסו דעריבער האט מען געקנס'ט שיאמר כל אחד ואחד יעדער זאל זאגן, אם כדברי אויב ס'איז אזוי ווי איך הריני נזיר חובה, אויב ס'איז פריער געווען א קבלה פון נזירות בין איך דאך שוין א נזיר, ואם לאו, נזיר נדבה מעתה, נעם איך אויף זיך יעצט נזירות, בין מקבל נזירות ויביא קרבן ויצא ידי חובה ממה נפשך, וועט זיין ממה נפשך אדער א נזירות צוליב'ן חוב אדער צוליב דעם יעצטיגע נזירות, ואסור ביין ובתגלחת. והני תנאי די תנאים רבי יהודה ורבי שמעון נחלקו זיי קריגן זיך אליבא דבית הלל רבי יהודה סובר די בר מחלוקת פון רבי שמעון איז רבי יהודה רבי יהודה האלט אף על גב דבית הלל סברי כאטש די בית הלל האלטן דמי שנתקיימו דבריו הוי נזיר כדמפרש ואזיל בגמרא הני מילי די גמרא ווייטער מפרש אז איך לערן די בית הלל נישט שלא נתקיימו מי שנתקיימו הני מילי כשנודע לבסוף ביי די ענדע ווערט געוואויר דברי מי נתקיימו, דער מענטש איז געקומען צו צו אבל היכא שהרתיע לאחוריו ולא נודע, און דער מענטש איז צוריק געגאנגען, איך ווייס נישט דברי מי נתקיימו, מספק לא נחית לנזירות, פון א ספק איז ער נישט קיין נזיר, ורבי שמעון סבר אליבא דבית הלל, רבי שמעון לערנט אליבא דבית הלל, דבספיקא נחית לנזירות, פון א ספק גייט מען יא צו נזירות, כיוון שברור ווייל די זאך איז דאך זיכער שכדברי אחד הוא ס'איז ווי איינער הילכך בעי תנאי, א אויב ער ווערט א ספק נזיר מוז ער האבן א תנאי. גמרא,